לעילוי נשמת ר' בנימין ב ר ירחמיאל עליו השלום גלאסנער ליום היארצייט שלו ד' אייר.
ב' חלקים משיחת י ט כסלו תשכ ג.
וואס אויף פארשטיין דעם חילוק פון מצוות קריאת שמע בערבין און קריאת שמע בשחרית, וועט מען דאס פארשטייען פון דערויף וואס די פון ברכות קרישמע,

די ג' ברכות די שניים שלפניה ואחת לאחריה, און בלילה איז דא שתיים שלפניה פונקט ווי ביום, אבער לאחריה איז דא שוין אויכעט שניים, וואס אין דערפון זעט מען ארויס דעם חילוק פון קרישמע של שחרית און קרישמע של ערבית. דער טעם פארוואס עפעס ביינאכט איז דא א ברכה נוספת שטייט אין רוקח.

וואס דערפון נעמט זיך ראייה על פי תורה, וואס דערפון נעמט זיך ראייה בעולם, און דערויף איז דער חילוק פון יום ולילה, אז בשעת א איד זעט אט דאס וואס ער דארף זען, אט דעמאלט איז ביי אים מאיר דער שמש ומגן הווי' אלקים, דער שמשון על שמו של הקדוש ברוך הוא נקרא, שנאמר שמש ומגן השם הווי' אלקים. בשעת ביי אים איז ביי אים איז בהעלם והסתר אט דאס וואס ער דארף זעהן איז אט א דעמאלט ווערט ביי אים לילה במחשכים הושיבני, מען זעהט ניט דעם ואמת הוויה לעולם און אט דאס איז די פעולה פון מצוות ציצית אז זאל זיין דער וראיתם ווי די גמרא זאגט אין מנחות אז תכלת דומה לים ביז וואנעט דומה לכיסא הכבוד ביז וואנעט אט דערפון ווערט וזכרתם פון דעם וואס ווער ס'זיצט על כסא הכבוד וואס דאס מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, וואס דאס איז דא דווקא ביום, וואס דעמאלט איז דא עבודת יום ביום, און דערנאך איז דא די עבודת לילה בלילה, בשעת ביי אידן איז ערבית וחשך, ס'איז דא דער ענין פון ובשכבך.

על דרך וואס אפילו אין תלמוד ירושלמי איז אויכעט דא קושיא, און ווי ס'ווערט געבראכט פון ריש לקיש'ן אליין, ווארום אט דאס איז דאך דער ענין פון לא יגעתי ומצאתי איז דאך אל תאמין, אפילו אויף תורת ארץ ישראל און אפילו אויף תורה ווי זי איז געווען בזמן שבית המקדש היה קיים. ביז וואנעט אז מען זאגט אז מען האט בשעת יהושע האט געבעטן אז מען זאל אים געבן תורה במתנה.

אז ס'דארף עס זיין א שומר עמו ישראל לעד, מ'דארף עס האבן א שמירה, אדער ווי מ'זאגט אפילו בשבת ויום טוב אז ס'דארף זיין א פורס סוכת שלום, מ'דארף האבן א במיוחד א מגין און א מגין ומגין בעד אחי בת חשך והעלם, וואס דאס איז די צוויי עניינים וואס איז דא אין וועלט גופא, בכלל אין וועלט איז עולם הזה קשה ורשעים גוברים בו. כן הוא אפילו בזמן שבית המקדש היה קיים, ס'איז אבער דעמאלטס איז יא געווען אלוקות בגלוי אויכעט, מה שאין כן לאחר החורבן איז געווען דער ענין פון שומר מה מליל באופן פון לילה און אין לילה גופא איז דערנאך אט דארט אט די און דאס איז דער חילוק און צווישן קורין את שמע בערבין און קורין את שמע בשחרית. און אבער דאס איז אויכעט ווי שוין גערעדט אמאל בארוכה דאס וואס די סוגיא נידה פארענדיגט זיך מיט די ענין פון טומאת נידה און טומאת זבה, וואס טומאת נידה און טומאת זבה איז דאס אויכעט אין באופן פון די בדוגמת זה החילוק, וואס אף על פי וואס ביידע סיי טומאת נידה סיי טומאת זבה איז דאך דאס פון פיתקא של חוה פון הרבה ארבה עצבונך והרונך,